מען דערציילט בנוגע דעם הייליגן בארדיטשעווער אז אמאל איז ער אריינגעגאנגען אין בית המדרש האט ער געזען געזעצן א עולם דארטן געלערנט און האבן גערעדט געזיצן איז געזעצן דארטן א איד א איש פשוט און געזאגט תהילים ער געזאגט תהילים מיט גרויס כוונה זייענדיג א איש פשוט א עם הארץ האט ער געזאגט דעם תהילים מיט געמאכטע גרייזן געמאכט טעותים געקומען דארטן צום פסוק אין קאפיטל קוף יוד טית, דעם לעצטן פסוק, תעיתי כשה אובד, בקש עבדך כי מצוותיך לא שכחתי. הערט ער ווי דער איד זאגט עס, און ער זאגט, תעיתי כשה אובד בקש. פארבלאנדזשעט אזוי ווי א שעפסעלע אובד בקש פארלארן געווארן אין די שטריי, אין די גראז, אין די קש, אין שטריי. דער עולם ארום און ארום האט גענומען לאכן. נו, דער הייליגער בארדיטשעווער, וואס ער איז געווען דער סניגור של ישראל, וואס מלמד זכות געווען אויף אידן, האט ער געזאגט צו די אידן דארט אין בית המדרש, וואס לאכט איר? ער איז גערעכט. תעיתי כשה אובד בקש. און ער זאגט, איך וועל אייך מסביר זיין דעם פסוק. פארציילט ער זיי אז עס איז אמאל געווען א מעשה, עס איז געווען א וואלף, דער וואלף איז געגאנגען אין וואלד, און ער איז געווען זייער הונגעריג, ער האט געזוכט וואו קען ער טרעפן עפעס צו עסן, נו, פלוצלינג זעט ער פון דערווייטן א שעפסעלע, איז ער גלייך געקומען, געוואלט כאפן די שעפסעלע און איר טורף זיין, איר אריינכאפן און איינשלינגען. אבער דער וואלף מיט דער מנהג פון די זאבים פון די וואלפן אז זיי האבן אז זיי גייען נישט סתם נעמען א בעל חי און אים אויפעסן און אויפרעסן אז זיי ס'דארף זיין מיט א דין ומשפט דאס הייסט זיי דארפן געפינען עפעס א עניין א זאך א חטא א עבירה עפעס א זאך וואס דער וואס דער שעפסעל האט געטון שלעכט און במילא קומט זיך אים אז ער זאל אים טורף זיין זאל אים אויפעסן נו, פֿרעגט דער וואָלף צו די שעפּסעלע, אַז אכן איך גיי דיר אויפֿעסן. איך דאַרף אָבער, זאָג, דו דאַרפֿסט מיר זאָגן, וואָס האָסטו געטאָן שלעכט? וועלכע עבֿירה האָסטו געטאָן? נו, די שעפּסעלע שטייט אַנטקעגן דעם וואָלף און ציטערט, און מעורר רחמים, כ'האָב גאָר נישט געטאָן. איך בין אַ, איך בין אַ שעפּסעלע. איך דריי זיך דאָך. כ'האָב קיינמאָל נישט קיינעם נישט געטשעפּעט, קיינמאָל נישט געטאָן שלעכטס צו קיינעם נישט. און דער וואָלף זאָגט אים, ניין, ס'קען נישט זײַן. ס'מוז זיין עפעס שלעכט האסטו געטון. טראכט, טראכט, טראכט, זאג מיר וואס האסטו געטון עפעס א שלעכטע זאך וואס דערפאר קומט זיך דיר אז מ'זאל דיר אויפעסן. שעפסעלע איז אינגאנצן פארלארן, טראכט און ביז די שעפסעלע זאגט איכ'ל דיר זאגן, וואס איז געווען מיין גרעסטע עבירה וואס כ'האב געטון? ס'איז געווען אדורכגעגאנגען דא א וואגן, אין דעם וואגן איז געלעגן שטרעי, אבער ווי מען רופט עס איז געווען קש א גאנצע וואגן פול מיט שטריי און ס'איז אראפגעפאלן אפאר שטרייערלעך איז אראפגעפאלן פון דעם וואגן און באלד איך בין געווען הונגעריג בין איך געגאנגען און איך האב געגעסן פון אט די שטריי זאגט אים דער וואלף נו איז אויב אזוי ביסטו טאקע א געוואלד געפערליכער חוטא און פושע און ס'קומט זיך דיר א גרויסער עונש און ממילא איז גייט מען דיר גייט מען גייט מען דיר אויפעסן אזוי האט אים דער וואלף אויפגעגעסן זאגט דער הייליגער בארדיטשעווער דאס איז דא די טענה פון דעם נביא דאס טענה'ט דוד המלך צו דעם אייבערשטן ער זאגט צום אייבערשטן תעיתי כשה אובד בקש ער זאגט ס'איז דא די כבשה אחת בין שבעים זאבים די שבעים זאבים די אלע אומות העולם וויל אויפעסן טורף זיין דעם אידישן פאלק און זיי כאפן זיך אן אויף זיי. וואס האט שוין דער אידישער פאלק געזינדיגט? דיינע דוד המלך, וואס האסטו צו דעם פון דעם אידישן פאלק? תעיתי כשה, די כבשה אחת בין שבעים זאבים, אובד בקש. עפעס א שטרייעלע, עפעס א קליינע, א קליינע עבירה'לע וואס האט אויפגעגעסן דארט אין דעם שטריי, און די שבעים זאבים כאפן זיך אן אויף דעם און זיי ווילן איר אויפעסן. און דאס איז די טענה וואס דוד המלך טענה'ט צום אייבערשטן, תעיתי כשה אובד בקש, בקש עבדך זאל דער אייבערשטער רחמנות האבן אויפן אידישן פאלק. כידוע, דער הייליגער בארדיטשעווער איז געווען א מלמד זכות אויף כלל ישראל, די היינטיגע סדרה איז פרשת כי תשא, דער ערשטער מלמד זכות אויף עם ישראל דאס איז געווען משה רבינו, און אין די סדרה זעט מען משה רבינו וואס איז דאס א אמת'ער רועה ישראל, א אמת'ער מנהיג ישראל, ווי ער נעמט זיך אן פאר אידן, און פאר וועלכע אידן? אידן וואס זענען עובר געווען א חטא, און וועלכע חטא? דער גרעסטער חטא, חטא העגל. לכאורה דאס איז געווען די גרעסטע חטא וואס קען זיין, חטא העגל, חטא פון עבודה זרה, שטעלט זיך אוועק משה רבינו, רוען של ישראל, גלייך נאך מתן תורה, און ער קומט אראפ מיט די לוחות, און נעמט די לוחות און ווארפט עס, און צוברעכט די לוחות, און שפעטער גייט ער אריין אין א גאנצע ויכוח ויחל משה. יא, און ער זאגט ער גייט אריין א גאנצע ויכוח מיטן אייבערשטן און איז פועל ביי דעם אייבערשטן סליחה מחילה וכפרה פאר וועמען פאר די חוטאים פון חטא העגל וואס דא זעט מען היינטיגע סדרה איז א באווייז ווי אזוי א איד דארף מלמד זכות זיין ווי מען דארף לערנען דעם דרך פון מלמד זכות זיין אויף אידן דער רבי איז געווען א פארברענגען פרשת כי תשא דאס איז געווען אין די יאר תשנ"א דעמאלט איז געווען די גאנצע תקופה די יאר תשנ"א, און מסתמא דא אזעלכע וואס געדענקען, ס'איז געווען די יאר וואס איז געווען א געווען, ס'איז געווען א מלחמה א שווערע, ס'איז געווען א שווערע תקופה, עס איז געווען די מלחמה וואס האט געהייסן מלחמת המפרץ אין ארץ ישראל, איז דעמאלט פארגעקומען, ס'איז געווען א, ס'איז געווען גרעסערע פחדים, א גרעסערע פחד, וואס וועט זיין, וואס דעמאלט איז געווען פון איראק, וואס זיי האבן געזאגט זאכן, שלעכטע זאכן, וואס זיי האבן געוואלט זיך רחמנא ליצלן, זיך פארנעמען אויף שונאיהם של ישראל, און דעמאלט, כידוע, דער רבי האט דעמאלט גערעדט זייער שטארק בשבחם של ישראל, דער רבי האט דעמאלט געזאגט, צוגעזאגט אז ס'וועט זיין גוט פאר אידן, ארץ ישראל איז א מקום בטוח, און ס'איז נישטא וואס צו מורא האבן, ס'וועט גארנישט פאסירן, כידוע די דברי הימים ההם, די ניסים גדולים וואס איז פארגעקומען אין יענע מלחמה. איז יענע תקופה, די גאנצע תקופה, דאס איז געווען ווינטער, תשנ"א, אננעמענדיג פון ארום עשרה בטבת, איז יעדער פארברענגען און יעדע שיחה איז געווען גאנצענע שיחות בשבחם של ישראל באופן נפלא ביותר, וואס דער רבי האט דעמאלט מרבה געווען ארומרעדן אויף ווי מען דארף קוקן אויף א אידן, און ווען מען דארף רעדן בשבחם של ישראל. און אפילו א איד וואס רחמנא ליצלן איז דורך געפאלן אפילו א איד וואס ער איז א חוטא און פושע וכו' איז אויכעט אזא מין איד דארף מען נאר זען זיינע מעלות און ארויס ברענגען זיינע שבחים און מלמד זכות זיין אויף אים האט ער דעמאלט געברענגט אין די ערשטע וואכן נאך האט ער נאך געברענגט דעמאלט וואס שטייט טאקע פון דעם בארדיטשעווער וועגן דעם ווי אזוי א איד דארף מען מלמד זכות זיין אויף אידן איינע פון די זאכן וואס האט דעמאלט געחזרט איז א תורה וואס איז דא פון דעם הייליגן בארדיטשעווער אויף פרשת בראשית אז ס'שטייט אז ס'איז געווען ווי די לפוסי בראשית בור לקים את השמים ואת הארץ והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. זאגט ער אין מדרש, אז אור זה מעשיהם של צדיקים, חושך זה מעשיהם של רשעים, ואיני יודע באיזה מהם חפץ. כשהוא אומר, ויאמר אלוקים יהי אור, חפץ במעשיהם של צדיקים. וכבר בשעת מ'לערנט דעם מדרש, פשוט ווערטער פארשטייט מען נישט וואס דא גייט פאר. ס'א מאדנער מדרש. ס'דא מעשיהם של צדיקים און ס'דא מעשיהם של רשעים, פאראן א ספק ביי דעם אייבערשטן כביכול צו ער איז חפץ במעשיהם של צדיקים אדער חפץ במעשיהם של רשעים, ווי קען מען זאגן אזא זאך? וואס איז דא דער מדרש? וואס איז דא די שאלה בכלל? און וואס איז דער ענטפער? שטייט יהי אור חפץ במעשיהם של צדיקים. זאגט דער בארדיטשעווער אז דער פשט איז אז ס'איז דא צוויי סוגים פון מוכיחים, ס'איז דא צוויי סוגים פון מנהיגי ישראל, זי האט אט וואס זיי זענען מוכיח אידן, זיי ווילן זיי צוקערן צו תשובה און צו עבודת השם, איז דא צוויי סוגים, ס'איז דא אזעלכע וואס זיי זענען מעשיהם של רשעים, זיי רעדן ארום וועגן ווי שלעכט דאס איז מעשיהם של רשעים, זיי רעדן צו די וועלט מוסר רייד און שארפע רייד און און און און און זיי זענען זיי מייסר אויף די גאנצע ווי ביטער דאס איז, ווי שלעכט רע ומר דער עזבך את השם. און זענען מסביר די עניינים פון מעשיהם של רשעים, און דורך דעם זיי ווילן זיי מעורר זיין אין זייער עולם אין תשובה. ס'איז דא אבער אזעלכע וואס זיי רעדן וועגן מעשיהם של צדיקים, זיי רעדן וועגן מעלתם של ישראל, זיי ברענגען ארויס די מעלה פון א אידן, די מעלה פון א נשמה, די טייערקייט פון א אידן, דעם גודל הזכות פון א אידן פון טון א מצוה, און די אדורך דעם וואס זענען מרבה לדבר בשבחם של ישראל, איז דורך דעם רופן זיי ארויס ביים אידן זיינע כוחות פנימיים, כוחות הנעלמים, זיינע מעלות וואס ער האט, און דורך דעם ברענגען זיי אים צו צו תשובה. איז אויף דעם זאגט דער מדרש, איני יודע באיזה מהם חפץ, טאקע צוויי דרכים אין עבודת השם, ס'איז צוויי דרכים אין תוכחת מוסר, און פון דעסטוועגן, ויאמר אלוקים יהי אור, אט א דער צדיק, אט א דער מוכיח וואס ער רעדט בשבחם של ישראל, און דורך דעם איז ער מעורר זייערע מעלות, און ער און ער רעדט לטובתם, דאס איז וואס דער אייבישטער איז חפץ, דווקא דאס ברענגט אז עס זאל זיין שפע ברכה והצלחה, און דווקא דאס פועלט אז אידן זאל טאקע נתעורר ווערן בתשובה אויף א ריכטיגן אופן, חפץ במעשיהם של צדיקים. על דרך זה האט ער געברענגט פון שם הבעל שם טוב איז דא וואס ער זאגט אז וועגן בנוגע דעם ענין ברענגט ער א משל, אז ס'איז געווען אמאל א מלך וואס ער האט געהאט א בן יחיד, און דער בן יחיד איז פושע און חוטא געווען כנגד אביו המלך, און צוזאמען מיט דעם בן מלך איז געווען מחנכים, דער מלך האט געהאט געשיקט צוזאמען מיטן בן מלך צוויי מחנכים וואס האבן זיך פארנומען מיט מחנך זיין, און די מחנכים זענען צוריק געקומען דערציילט דעם טאטן וואס טוט זיך מיטן בן מלך אז ער איז פארקראכן ער איז דורך געפאלן, און ס'איז געווען ביידע זענען צוריק געקומען צום טאטן דערציילן אים, דער חילוק איז געווען איינער איז געקומען דערציילן דעם גאנצן אמת,

דער סוג מוכיחים וואס זיי זענען מוכיח את ישראל על ידי נחשים השרפים דורך דורך רעדן דורך דורך ארויסברענגען די ענינים בלתי רצויים און דורך דעם ווילן זיי זיי מעורר זיין, ס'איז דא אבער אט די מוכיחים את ישראל ווי משה רבינו וואס איז מדבר בשבחם של ישראל און דורך דעם איז ער זיי מעורר בתשובה. איז בשעת מ'קוקט אין היינטיגע סדרה, איז דא זעט מען און דאס האט דער רבי גערעדט אין שבת פרשת כי תשא יענע יאר בהמשך צו די אלע שבתים וואס איז געווען שבת כי תשא יענע יאר איז געווען גלייך נאך פורים פורים איז אויסגעפאלן דאנערשטאג פרייטאג פון פרשת כי תשא שבת כי תשא איז געווען גלייך נאך פורים דעמאלט ממש האט זיך גענדיגט די מלחמה בדרך נס כידוע פורים תשנ"א איז געווען דער סיום המלחמה בדרך נס. יענעם שבת האט דער רבי ממשיך געווען רעדן זייער שטארק בנוגע שבחם של ישראל. וויל איך איבער'חזר'ן אפאר נקודות וואס איז זייער רייכע נקודות וואס דאס איז א הוראה צו אונז ווי אזוי מען דארף קוקן אויף א אידן, ווי מען דארף מלמד זכות זיין אויף אידן, ספעציעל אין די טעג וואס מען געפינט זיך אין אזא זמן וואס מען דארף מעורר זיין שבחם של ישראל כדי צו מעורר זיין ברכה און הצלחה און טוב וחסד אויף אידן. איז ממילא זייער וויכטיג ארויסברענגען אט אט די נקודה און איבערחזר'ן פון דברי צדיקים וואס זענען חיים וקיימים לעד. האט דער רבי דעמאלט גערעדט אויף די סדרה, אז מען זעט אין פרשת השבוע, זעט מען, סיי פון די פרשה און סיי פון די הפטרה וואס מען לערנט די וואך, זעט מען דעם ענין. אין די פרשת השבוע זעט מען ווי משה רבינו בשעת אידן זענען דורכגעפאלן כאמור אינעם גרעסטן חטא פון חטא העגל זעט מען ווי משה רבינו האט זיך אוועקגעשטעלט און זיך מפקיר געווען אין גאנצן לטובתם של ישראל אויף מלמד זכות זיין אויף זיי און דארט איז וואס מען זעט אין די פרשה צוויי ענינים ערשטנס משה רבינו האט זיך אליין מפקיר געווען ווי משה רבינו זאגט צום אייבערשטן ואם עתה שא נא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך, דאס הייסט אז משה רבינו זאגט צום אייבערשטן אויף זיך אליין, ער איז גרייט מפקיר זיין גאנצע מציאות, מחני נא, משה רבינו זיין גאנצע מציאות איז תורה, דאס איז זיין גאנצע לעבן, משנולד נתמלא הבית כולו אורה, ווי ס'שטייט אין ספרים אז דאס גייט אויף תורה, ער איז געבארן געווארן זיין גאנצע מציאות איז געווען תורה נאך פון געבארן ווארן. זכרו תורת משה עבדי, זיין גאנצע מציאות איז תורה. דאס איז זיין לעבן, מסר נפשו על תורה, זיין תורה, תורה דאס איז געווען זיין גאנצע חיות. קומט צו גיין משה רבינו און זאגט צום אייבערשטן, אז אויב דו ווילסט זיך צוטשעפען צו אידן רחמנא ליצלן זיי מעניש זיין, איז מחני נא איך בין גרייט צו מוותר זיין אויף די גאנצע תורה. דאס איז דאס איז משה רבינו זיך אליין מפקיר געווען דערנאך זעט מען אז בשעת משה רבינו איז אראפ פון דעם בארג און ער האט געזען אז דער אייבערשטער רחמנא ליצלן קען זיין דא א קיטרוג אויף אידן האט ער גענומען די לוחות און עס צובראכן פארוואס האט ער צובראכן די לוחות געפינט מען אין רשי די היינטיגע סדרה ווי רשי איז מבאר איינער פון די פירושים אז דאס איז וואס משה רבינו ברענגט דער רשי א משל אז ס'איז געווען א מלך און דער מלך האט געהאט א ארוסה דאס הייסט א כלה און דערנאך איז דער מלך געפארן למדינת הים און אין די שטוב איז געווען שפחות דינסטן און די שפחות האבן געזינדיגט און מתוך כך יאצא שם רע אויף די ארוסה אויף די כלה. און בשעת דער מלך איז צוריק געקומען האט ער געהערט דעם שם רע אויף די כלה האט ער האט ער געוואלט אפרייסן דעם גאנצן ענין אפרייסן דעם גאנצן שידוך. איז געגאנגען דער שליש דער ממונה דער וואס איז געווען צווישן דעם חתן און די כלה און האט געהאלטן די כתובה און צוריסן די כתובה. ווי רשי זאגט. זאגט אינה אשתך האט נאך קיינמאל קיינמאל קיינמאל נישט חתונה געהאט. דערווייל האט מען געקענט אנהייבן מברר זיין דער מצב, און מ'האט מברר געווען, ס'איז נתגלה געווארן אז בעצם דאס איז נישט די כלה, דאס איז די שפחות, די דאס איז די ערב רב, ווי די פרשה דערציילט אונז, ווי רשי איז מסביר. איך האב זוכה געווען צו זיין אין פארברענגען פון רבי'ן, אנאנדער פארברענגען, וואס דער רבי האט גערעדט באריכות וועגן אט א די רשי, דאס איז געווען שמחת תורה תשמ"ז, אפשר אמאל דערציילט שוין, ליל שמחת תורה תשמ"ז, פאר הקפות, געדענק איך דער רבי האט גערעדט אויף דעם רשי, און ס'איז געווען בכיות נוראות, ממש דער רבי האט געוויינט, שמחת תורה, שמחת תורה לכאו' זמן השמחה, ביים רבי'ן בפרט שמחת תורה, הקפות, ווי ס'איז פארגעקומען די שמחה מיט די ריקודים, שמחה גדולה ביותר, און יענע שמחת תורה גופא איז געווען שמחה גדולה ביותר אבער ווי נאר דער רבי האט גענומען רעדן וועגן אט א דעם עניין ס'איז געווען שמחת תורה האט ער גערעדט בקשר צו דעם לעצטן פסוק אין חומש וואס די תורה ענדיגט זיך לעיני כל ישראל און רשי זאגט אז דאס גייט אויף שבירת הלוחות און מיט דעם ענדיגט זיך דער חומש האט ער געפרעגט ווי קומט דאס אז דער חומש זאל זיך ענדיגן מיט אזא ביטערע פרשה דער לעצטער ווארט אין חומש לעיני כל ישראל קומט צו גיין רשי און וואס ענדיגט רשי שנשאו ליבו לשבר הלוחות א געדענק ווי דער רבי האט געוויינט בכיות נוראות אז אין דעם ברענגט זיך ארויס דער גרעסטער שבח אויף דערויף אויף משה רבינו אז משה רבינו זייענדיג דער רועה נאמן של ישראל דאס איז ביי אים געווען די טיפסטע זאך אין נפש טאקע תורה און תורה איז געווען כל חייו און כל מהותו מסר נפשו על התורה זכרו תורת משה עבדי תורה משה רבינו זיין גאנצע מציאות איז תורה אבער דאס איז כל זמן מ'טשעפעט נישט א אידן בשעת מען וויל זיך טשעפען מיט א אידן, דארטן ווערט נתעורר ביי משה רבינו דער אהבת ישראל, ליב האבן א אידן איז נאך העכער פון תורה אויך. ווייל ישראל קדמו לתורה, דער רבי האט דעמאלט גערעדט דעם מדרש תנא דבי אליהו, וואס דער מדרש זאגט, איני יודע מי קדם למי, כש שטייט צו את בני ישראל, אומר אני ישראל קדמו, אידן שטייען העכער פאר תורה. און וויבאלד אידן שטייען העכער פאר תורה, זאגט משה רבינו צום אייבערשטן, ער גייט אראפ מיט די לוחות, האט ער די לוחות וואס משה רבינו האט אויף דעם זיך מוסר נפש געווען און געוואלט און געלעבט פון דעם, דאס איז געווען זיין גאנצע חיים, תורה דאס איז געווען חיינו פון משה רבינו, גייט משה רבינו, ער האלט די לוחות, ער דארף עס איבערגעבן צו אידן, נעמט ער די לוחות און צוברעכט עס, און ער זאגט אז ס'איז נישטא קיין לוחות. פארוואס? ווייל זיך נישט טשעפען מיט א אידן. אט דער נקודה בשבחם של ישראל, דאס איז א אמת'ע רועה ישראל וואס משה רבינו, וואס משה רבינו באווייזט אונז א דוגמא חיה. דאס איז דער עניין פון די פרשה. דאס איז היינטיגע סדרה, לערנט אונז ווי אזוי א איד דארף זיך מוסר נפש זיין אויף מלמד זכות זיין אויף אידן. און על דרך זה געפינט מען אין די הפטורה. וואס אין די וואך ליינט מען די הפטרה פון אליהו הנביא אין הר הכרמל, וואס איז געווען א ביטערע זמן ביי אידן, פֿיר הונדערט נביאי הבעל, ואנכי נותרתי נביא לבדי, איין און איינציגע נביא שטייט לבדי, און ער ווערט נישט נתפעל, ער האט נישט מורא, ער שרעקט זיך נישט, און ער אליין אליהו הנביא לבדי פירט אן א גאנצע מערכה און ער נעמט דעם גאנצן ארבעה מאות נביאי הבעל מיט אלע אידן צוזאמען שטעלט זיי אוועק אין פראנט פון הר הכרמל טראכט זיך אריין אין דעם דאך געוואלד איין און איינציגער מענטש שטייט אן קעגן אים 400 נביאי הבעל און דער גאנצער עולם איז געווען מיט זיי נישט מיט אים און ער שטעלט זיך אוועק און ער מאכט דעם גאנצן סיפור ווי די הפטרה דערציילט ווי ווי ער איז מעורר לתשובה פון וואנט נעמט זיך דאס ווארום אליהו הנביא אזוי ווי משה רבינו האט געגלייבט אין דעם אז יידן בעצם זענען נישט שייך לאותו מעשה אליהו הנביא האט געוואוסט אז נישט אידן, נישט די נביאי הבעל, ס'איז א אידישע נשמה, און ער גלייבט אין דעם אייבערשטן, וגם בשעת החטא היתה באמנה איתו יתברך, ס'איז מער נישט די ארום און ארום, איז ער דורכגעפאלן, דער מצב, די סביבה, דער יצר הרע, די עניינים שמסביב, דאס איז נישט זיין מהות, און בשעת מיר זענען מעורר דורך די גאנצע סיפור ווי אליהו הנביא האט געמאכט מיט דעם מיט דעם פר של הבעל און פר להוויה, איז אליהו הנביא געווען בטוח און אזוי איז טאקע געווען, אז דער גאנצער עולם צוזאמען איז ווי די די די הפטרה דערציילט אונז. ווי אזוי איז עס זיך געענדיגט דער סיפור? אז וירא כל העם און אלע צוזאמען האבן געשריגן הוויה הוא אלוקים הוויה הוא אלוקים נישט איין מאל הוויה אלוקים צוויי מאל הוויה אלוקים עס שטייט אין מדרש אז בשעת מתן תורה און בשעת אידן זענען געווען אין מדבר דעמאלט איז געווען איין מאל הוויה הוא אלוקים און דווקא דורך דעם גאנצן ענין וואס איז דורכגעגאנגען יענע מצב, האט ער געפעילט ביי אידן אזא התעוררות תשובה, אז אלע צוזאמען האבן געשריגן הוויה הוא אלוקים הוויה אלוקים ב' פעמים דער כח התשובה כפליים לתושייה. און דאס איז וואס מען לערנט פון היינטיגע סדרה ווי אזוי מען דארף קוקן אויף א אידן און מלמד זכות זיין אויף אים. איז יענע פארברענגען בהמשך לזה האט זיך גערעדט אויף דעם פסוק אויכעט דער רבי געברענגט ארויס געברענגט די נקודה אז מען דארף קוקן אויף א אידן בדורינו בפרט דאס א דור וואס נאך דעם שואה נאך דעם וועלט מלחמה וואס אידן זענען דורך געגאנגען און די אלע נסיונות און די גאנצע חשך און די ביטערע חשך כפול ומכופל עקבתא דמשיחא איז היינט יעדער איד איז די טייערסטע זאך יעדער איד די עצם מציאות פון א אידן דאס איז די טייערסטע זאך ליב האבן א אידן מצד עצם מהותו און מלמד זכות זיין אויף אים מדבר זיין בשבחו און דער רבי האט דעמאלט גערעדט אויף די נקודה אז דער עצם רעדן בזכותם של ישראל אט דאס איז מעורר דאס איז מגלה דאס ברענגט ארויס זייערע מעלות און דאס גיט אים די כח אז אויב ער דארף טאקע תשובה טון זאל קענען תשובה טון און דינען דעם אייבערשטן האט ער דעמאלט גערעדט בנוגע דעם ענין פון תעיתי כשה אובד אינטערעסאנטע זאך, א גמרא מיט א מהרשא מיט א צמח צדק. די גמרא זאגט אין סוף מסכת מכות, זאגט די גמרא, ואבדתם בגויים. זאגט די גמרא אז איך האב מורא פון אטא דעם פסוק. שטייט ואבדתם בגויים, רחמנא ליצלן.

צמח צדק ברענגט אין די פירוש אויף פירוש אויף תהילים אויך דעם מהרשא דער מהרשא זאגט אז וואס איז דער עניין פון כאבידה המתבקשת זאגט ער אז מיט דעם קען מען געבן צו פארשטיין וואס די גמרא זאגט אין אלו מציאות די גמרא אין אלו מציאות ברענגט בנוגע די ענייני אבידה ברענגט די גמרא אז ס'פאראן אין פסוק אין פרשה וואס רעדט זיך וועגן השבת אבידה אין פרשת כי תצא געפינט מען דארטן דער לשון על שור על חמור על שה על שלמה און די גמרא אין אלו מציאות פרעגט וואס מען לערנט ארויס פון יעדן איינעם פון די ווערטער יא וואס לערנט מען ארויס פאר וואס די תורה קומט אונז זאגן אט די אלע פיר זאכן פון יעדער זאך לערנט מען ארויס כמה וכמה ענינים יא, די גמרא קומט צו גיין בנוגע א שה, און די גמרא פרעגט וואס איז שה, אין אנהייב זאגט די גמרא אז פון שה אפשר לערנט מען ארויס סימנים, אז אייב ער ברענגט סימנים איז גיט מען צוריק די מציאה, און די גמרא זאגט דאס לערנט מען ארויס שוין פון שמלה, און יא, שמלה לערנט מען ארויס דעם ענין פון סימנים, און די גמרא למסקנה זאגט שה דאבידה קשיא. בלייבט שווער. ס'הייסט אין סוף די גמרא קומט אויס אז דער עניין פון שה איז מען ווייסט נישט ס'שטייט ס'איז נישטא קיין לימוד מיוחד וואס מען קען ארויסלערנען פון שה זאגט דער מהרשא ווי קומט עס טאקע אין תורה זאל זיין א איבעריקער ווארט שה דאבידה זאגט דער מהרשא דאס איז דער ענטפער איז אין די גמרא מכות אין תורה איז אריינגעשטעלט געווארן א ווארט שה וואס איז א איבעריקער ווארט און די גמרא זאגט שה דאבידה קשיא מען ווייסט נישט פארוואס שטייט שה ווייסטו פאר וואס שטייט אין תורה שה ווייל דאס איז דער תעיתי כשה אובד בקש עבדך אזוי ווי אין השבת אבידה דארף זיין בקש עבדך יא אז מען דארף זוכן די אבידה און עס צוריק געבן די תורה האט אריינגעשטעלט אין דיני השבת אבידה דעם שה אן קיין שום סיבה, א הלכה'דיגע סיבה, כדי צו מעורר זיין אויף דעם שה פזורה ישראל, אויפן אידישן פאלק, וואס זיי שטייען אין א שה דאבידה אין זמן הגלות כבשה אחת בין שבעים זאבים, און אויף דעם שה דאבידה זאגט מען, בקש עבדך, אז ס'איז א אבידה המתבקשת, דער אייבישטער זוכט עס און ער וועט עס געפינען און ארויסנעמען פון גלות. און דא קומט צו דער צמח צדק און גיט צו זייער א רייכע נקודה, דאס שטייט אין מהרשא, זאגט דער צמח צדק, וואס איז אויך דער המשך פון די גמרא? לפי זה זאגט ער, מען קען מסביר זיין דעם המשך הענינים. די גמרא זאגט סימנים אין אנהייב. סימנים, דער ענין פון סימנים, אז מען טייטשט דאס אויס אין עבודת השם, איז דאס דער הציבי לך סימנים. סימנים, דאס איז דער ענין פון תורה, מצוות, לא שינו את שמם, לשונם, מלבושם, די סימנים פון א אידישן פאלק, די סימנים תורה ומצוות וואס א איד וואס א איד פירט זיך, איז במילא וויל די גמרא זאגן אז פארוואס איז דאס אבידה המתבקשת, בזכות די סימנים, וויבאלד אז אידן לערנען תורה, הציבי לך סימנים, אידן זענען מקיים מצוות, הציבי לך ציונים, היו מצוינים במצוות זמן הגלות איז בזכות די תורה ומצוות די סימנים איז ממילא איז די מציאה וועט צוריק קומען אויף דעם זאגט די גמרא ניין ס'איז דא אבידה אפילו אן סימנים סימנים לערנט מען ארויס פון שמלה דאס גייט אויף תורה אבער ס'איז אפילו אן סימנים דאס איז די עצם זאך וואס ער איז א איד אפילו ער איז רחמנא ליצלן אזוי דורכגעפאלן אז ס'נישטא אויף אים קיין סימנים, אבער ער איז א איד, און די עצם זאך וואס ער איז א איד, איז האט ער אויף זיך די טביעת פנים, ווי די לשון איז טביעת עין, ברענגט ער די מדרש, וואס איז דאס די טביעת עין? נישטא קיין סימנים, אבער אפילו ס'איז נישטא קיין סימנים איז דא דער פסוק וואס דער נביא זאגט כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך הויה אז מען קוקט אויף א אידן זעט מען אויפן פנים אז דאס איז א איד די עצם זאך וואס ער איז א איד א איד איז דעם אייבערשטנ'ס בנו יחידו של הקדוש ברוך הוא א אידישע נשמה אפילו אז ער איז דורכגעפאלן אין אלע עניינים אבער ער איז א אידישע א אידישע נשמה און די גוי אפילו די אלע פעלקער ווייסן אז ער איז א איד און די עצם זאך וואס ער איז א איד כל זה גורם יכירום די אומות העולם זאגן אז ער איז א איד אט דאס איז די ענין פון א איד וואס דאס איז וואס מ'זעט אין די שווערסטע צייטן, דווקא אין די ביטערע צייטן, דאס גופא וואס אומות העולם ביי זיי איז נישטא קיין חילוק צו ער איז א איד וואס גייט מיט א מיט מיט מיט א מיט א בארד און פאות, צו ער איז א איד וואס גייט אן א בארד און פאות, צו ער איז גייט אנגעטון אזוי, אנגעטון אזוי, אויב ער איז א איד, איז ווייסט מען דאך פון פון פון די פון דעם, יא, מאויבי תחכמני, אז דאס וואס דער גוי זוכט א אידן איז דער עצם מציאות פון א אידן, כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך הויה, און דאס איז א מדרש בעצם, ברענגט דער צמח צדק אז מען קוקט אין מדרש, דאס איז א בפירוש'ער מדרש אין היינטיגע פרשה אין פרשת כי תשא, דער מדרש זאגט אין היינטיגע פרשה אז וואס איז געווען איינע פון די טענות וואס משה רבינו האט געהאט צום אייבערשטן, בשעת משה רבינו האט מלמד זכות געווען אויף אידן, זאגט דער מדרש א מורא'דיגע זאך. אז די טענה פון משה רבינו צום אייבערשטן איז געווען מיט א משל אז ס'איז געווען א מלך און דער מלך האט געהאט קינדער און די קינדער זענען פארקראכן און ביז זיי זענען דורכגעפאלן אין ענינים בלתי רצויים און זיי האבן געטאן אלע שלעכטע זאכן דער מלך האט זיך אינגאנצן געוואלט געוואלט מפקיר זיין זיי נישט מיינע קינדער זיי קומען צו גיין די וואס די מעורר זיין רחמים ביי דעם מלך און זיי האבן געזאגט ס'איז דאך דיינע קינדער האט ער ס'איז נישט מיינע קינדער כ'האב נישט צו טאן מיט זיי כ'וויל נישט וויסן פון זיי האבן די די די עס נישט מיינע קינדער דאס איז דאס איז דאס איז דאס איז קינדער וואס זיי קומען פון אנדערע פון אן אנדער טאטע ס'איז נישט מיינע האבן זיי געזאגט זאלסטו וויסן זיין אז אויפן פנים דערקענט מען אז עס איז דיינע קינדער קענסט נישט אנטלויפן פון זיי זאגט משה רבינו צו דעם אייבערשטן אזוי דערציילט דער מדרש אז דער אייבערשטער טיינעט אויף אידן אז זיי זענען ברענגט כמה פסוקים פון תנך דער אייבערשטער טיינעט אויף אידן אז זיי זענען דורכגעפאלן זיי נישט מיין פאלק זיי ווילן נישט דינען דעם אייבערשטן איז במילא זענען זיי די אלע לשונות וואס די נביאים האבן געזאגט כמה פסוקים איז אויף דעם קומט צו גיין משה רבינו און זאגט אבינו אתה און וואס איז דער פסוק וואס ער ברענגט טאקע דעם פסוק כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך הוי' דאס איז א אידישער פאלק און וויבאלד דאס איז א אידישער פאלק איז בין כך ובין כך בני הם ולהחליפם באומה אחרת אי אפשר און דאס איז דער לימוד פון היינטיגע סדרה און דאס האט דער רבי גערעדט צוריק די נקודה וואס האט גערעדט אין יענעם פארברענגען פון תשנ"א פורים וואס דער רבי האט דעמאלט מעורר געווען אז מען דארף זיך לערנען בפרט בימינו אלה בזמנינו זה דאס איז א זמן וואס יעדער איינער דארף נעמען די הוראה פון משה רבינו און פון אליהו הנביא און פון דעם הייליגן בארדיטשעווער דער רבי דערמאנט דעמאלטס דעם הייליגן בארדיטשעווער און דערמאנט כמה וכמה תורות פון דעם בארדיטשעווער וואס מען זעט אז ביי אים איז געווען דער כח און ער האט דעמאלטס געזאגט אז דער וואס ס'ברענגט זיך אינעם פריערדיגן רבי'ן דער רבי ריי"צ אין זיינע שיחות וואס ער האט געהערט בשם זיין טאטן אז אז דער בשם דעם אלטן רבי'ן אז דער בארדיטשעווער מיט זיין לימוד זכות אויף אידן האט ער געעפנט למעלה אין שמים א ספעציעלער היכל היכל הזכות אז מען זאל יעדער איינער מלמד זכות זיין אויף אידן און מסביר געווען אז דאס וואס מען מלמד זכות אויף אידן איז נישט נאר כדי מלמד זכות זיין זאל נישט זיין קיין דינים, זאל נישט זיין קיין חס ושלום עניינים בלתי רצויים. נאר די כח פון לימוד זכות איז אז דורך דער וואס מען מלמד זכות איז מען מגלה און מען רופט ארויס טאקע יענעמ'ס מעלות. און מיט דעם מאכט מען אז זיין טוב זאל נתגלה ווערן און זאל נתגבר ווערן אויף זיין רע און ער זאל טאקע קענען תשובה טון אזוי ווי עס איז געווען אין די אליהו בהר הכרמל אז אלע אידן זאלן קומען צו גיין צו אט דעם מסקנה, און ווי אליהו האט געזאגט, אתה הסבות את לבם אחורנית, וידעו כל העם כי השם הוא אלוקים, און אזוי איז טאקע געווען, אז דער גאנצער עולם איז געפאלן והשתחוו און האבן געזאגט, יא ויפלו על פניהם געזאגט הוי' הוא אלוקים הוי' הוא אלוקים און אזוי זאל טאקע זיין אויכעט איצטער בימים ההם בזמן הזה אז מען זאל זען זייענדיג אין אונטער דעם זמן זאל נתגלה ווערן דער אמת דער אמת ווי יעדער איד און אלע אידן זיי זענען דעם אידישן אייבערשטנ'ס פאלק כי הם עמך ונחלתך, דאס איז דעם אייבערשטנ'ס פאלק, דאס איז דעם אידישן פאלק, דאס איז בנים למקום און עבדים למקום, דעם אייבערשטנ'ס קינדער און דעם אייבערשטנ'ס עבדים, און בקרוב ממש זאל מען זוכה זיין צו די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, און זאל זיין טאקע דער כי תשא את ראש בני ישראל, אז דער אייבערשטער זאל אויפהייבן דעם ראש בני ישראל אויפ'ן העכסטן אופן, דורך דעם אין די גרעסטע עליה, אין די עליה פון די גאולה האמיתית והשלימה.